בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף נ א, מ'הייבט אן דף נ א עמוד א, זעכצן שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך ובדלעת הרמוצה, איז אזוי, האמיר געזען אין די משנה אז טאמער איינער איז נודר מן התבשיל, ער מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון קיין תבשיל, איז האמיר געזען תבשיל מיינט אזא סארט מאכל וואס מען עסט מיט ברויט, און ממילא

הנודר ממעשה קדירה, אינו אסור אלא ממעשה רתחתא, אז טאמער איינער מאכט א נדר ער אסר'ט זיך פון מעשה קדירה, איז ער נאר אסור צו עסן אזא סארט מאכל וואס מען קאכט א לאנגע צייט אין א טאפ, אבער אמר קונם היורד לקדירה שאני טועם, טאמער ער זאגט יורד לקדירה, דעמאלטס אסור בכל הנעשה בקדירה, טאר ער נישט עסן יעדע זאך וואס מען האט געקאכט אין א קדירה, אפילו נישט אויף א לאנגע צייט, זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, הנודר מן היורד לקדירה, איינער וואס מאכט טאקע א נדר נישט צו נהנה זיין פון א מאכל וואס איז יורד לקדירה וואס מ'האט געקאכט אין א טאפ, אסור ביורד לאילפס, טאר אפילו נישט עסן א מאכל וואס מ'האט געפרעגלט אין א פאן, פארוואס? ער האט דאך געמאכט א נדר נישט צו עסן א יורד לקדירה, וואס האט א קדירה מיט א אילפס? איז די ברייתא מסביר, ווייל שכבר ירד לקדירה קודם שיורד לאילפס. אמאליגע צייטן איז געווען דער שטייגער אז יעדע מאכל וואס מען האט געפרעגלט אין א אילפס אין א פאן האט מען קודם געקאכט אין א קדירה אין א טאפ און ממילא אז עס איז דא א מאכל וואס מען האט געפרעגלט אין א פאן איז עס זיכער געווען אמאל אין א טאפ ווען מען האט עס געקאכט הייסט דאס א יורד לקדירה טאר מען פון דעם נישט הנאה האבן אבער וואס איז טאמער איינער האט געמאכט א נדר נישט צו נהנה זיין מן היורד לאילפס דעמאלטס מותר ביורד לקדירה העט ער יא מעגן עסן א זאך וואס מען האט געקאכט אין א טאפ ווייל זיין נדר איז נאר געווען אויף אן אילפס אויף א זאך וואס מען האט געפרעגלט אין א פאן. איי וואס די חידוש? זאגט די ר"ן די חידוש איז אז ס'וואלט געווען א הווא אמינא אפשר אז ווען א מענטש מ'האט דאך געשמועסט אז אמאליגע צייטן האט מען קודם געקאכט אביסל און נאכדעם האט מען עס אריינגעלייגט אינעם פאן מ'האט נישט גראד אריינגעלייגט א מאכל אינעם פאן אויב אזוי וואלט געווען אפשר א הווא אמינא אז מען נעמט א מאכל און מען לייגט עס אריין אין א טאפ מען וויל עס געבן א קאך אפ כדי מען זאל עס קענען אריינלייגן אינעם פאן וואלט געווען א הווא אמינא צו זאגן אז דאס הייסט שוין א יורד לאילפס, ווייל סוף כל סוף קאכט מען עס אויך נאר כדי מען זאל עס קענען שפעטער פרעגלען, דאס איז די חידוש דא פון די ברייתא ס'איז נישט אזוי אז טאמער איינער איז נודר מן היורד לאילפס מעג ער עסן א יורד לקדירה אפילו אז ער האט אינזינען געהאט צום סוף דאס צו פרעגלען, אבער כל עוד וואס מען האט עס נישט געפרעגלט מעג מען דאס עסן. על כל פנים, זאגט די ברייתא ווייטער, מן הנעשה בקדירה, טאמער איינער האט געמאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון הנעשה בקדירה, נעשה איז א לשון געענדיגט, פשט ס'איז אינגאנצן געקאכט אינעם טאפ, און ממילא מותר בנעשה באילפס, מעג מען עסן א זאך וואס מ'האט געפרעגלט אין א פאן, פארוואס? ווייל די מאכל וואס מ'האט געפרעגלט אין א פאן, אין הכי נמי מען האט עס אמאל אריינגעלייגט אין א טאפ מען האט עס געגעבן אביסל א קאך אבער מען האט נישט געענדיגט די געקאכעכץ אין דעם טאפ מען האט עס געענדיגט אין דעם פאן און ממילא העט ער מעגן עסן א מאכל פון א פאן די זעלבע זאך זאגט די ברייתא מן הנעשה באילפס מותר בנעשה בקדירה טאמער איינער האט געמאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון א זאך וואס מען האט געענדיגט אין א פאן מעג ער עסן א זאך וואס מען האט געענדיגט קאכן אין א טאפ און אפילו אז מען העט עס שפעטער אריינלייגן אין א פאן הייסט עס אויך נישט קיין מעשה אילפס. ווייל נעשה באילפס מיינט אז די גאנצע די עיקר קאכן די עיקר פרעגלען איז געווען אין אילפס און ממילא טאמער מ'עט נעמען א מאכל און מ'עט עס בעיקר קאכן אין א טאפ און ס'עט ווערן גרייט און שפעטער געבט מען עס א קליינע פרעגל אפ הייסט עס נישט א נעשה באילפס ס'הייסט א נעשה בקדירה און ממילא עט ער דאס מעגן עסן זאגט די ברייתא ווייטער הנודר מן היורד לתנור טאמער איינער מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון א יורד לתנור אינו אסור אלא בפת איז טאר ער נאר נישט עסן ברויט פארוואס ווייל היות ער האט געזאגט היורד לתנור מיט א ה' הידיעה, מיינט עס די באקאנטע מאכל וואס מען באקט אין א אויוון, וואס אמאליגע צייטן איז געווען ברויט, אבער ואם אמר כל מעשה תנור עלי, דעמאלטס אסור בכל הנעשה בתנור, טאר ער נישט עסן יעדע זאך וואס מען האט געבאקן אין אן אויוון, זאגט די משנה ווייטער, טאמער איינער מאכט א נדר מן הכבוש, אז ער גייט נישט נהנה זיין פון א כבוש, כבוש דאס איז א געווייקטע זאך וואס מען האט געווייקט אין זאלץ וואסער צו אין עסיג, אבער ער האט געזאגט הכבוש מיט די ה' הידיעה, מיינט דאס די באקאנטע מאכל וואס מען איז כובש, איז טאקע וואס טאר ער נישט עסן, אין אסור אלא מן הכבוש של ירק, טאר ער נאר נישט עסן ירקות וואס מען האט איינגעווייקט וואס מען האט כובש געווען, אבער אנדערע זאכן מעג ער יא עסן ווייל ס'איז נישט די הכבוש מיט די ה' הידיעה, וואס איז אבער טאמער איינער זאגט כבוש שאני טועם, ער זאגט נישט הכבוש, ער זאגט כבוש, איז דא אסור בכל הכבושים, וועט ער נישט טארן עסן קיין שום מאכל וואס איז כבוש וואס מען האט געווייקט. אזוי זאגט די ר"ן די ערשטע פשט, א צווייטע פשט ברענגט די ר"ן אז אפשר די נקודה איז נישט דא אז דאס איז הכבוש און דאס איז כבוש, נאר די חילוק צווישן די צוויי ציורים איז ביי די ערשטע זאגט מען הכבוש, און ביי די צווייטע זאגט מען כבוש שאני טועם, די שאני טועם וואס מען לייגט צו, דאס איז מוסיף אלע זאכן וואס מ'האט כובש געווען, אבער למעשה די עיקר פשט פון די ר"ן איז אז די חילוק איז צו מ'זאגט הכבוש צו כבוש, טאמער מ'זאגט הכבוש מיט די ה' הידיעה מיינט עס די באקאנטע מאכל, ביי כבוש איז דאס ירק, טאמער מ'זאגט כבוש סתם מיינט עס יעדע מאכל וואס מ'האט כובש געווען, די זעלבע זאך זאגט די משנה, מן השלוק, שלוק האט מען געזען א זאך וואס איז נישט אינגאנצן געקאכט, איז טאמער איינער זאגט השלוק די באקאנטע זאך וואס מ'איז שולק, וואס איז דאס? אינו אסור אלא מן השלוק של בשר, בשר פלייש אמאליגע צייטן האט מען שולק געווען, און ממילא ער זאגט השלוק דאס איז די באקאנטע זאך וואס מ'איז שולק, אבער טאמער ער זאגט שלוק שאני טועם מ'זאגט נישט השלוק, דעמאלטס אסור בכל השלוקים, יעדע זאך וואס מ'האט שולק געווען וואס מ'האט האלב געקאכט, עטער נישט טארן עסן. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי, אמר דכביש מאי, וואס איז טאמער א מענטש זאגט נישט הכבוש, ער זאגט נישט כבוש, ער זאגט דכביש אויף אראמיש, אדער אויף לשון קודש, איז עס אזוי ווי מען וואלט געזאגט שכבוש, א זאך וואס איז געפרעגלט געווארן, און די שאלה איז צו דאס איז דומה צו הכבוש צו נישט, צו דאס מיינט דווקא כבוש של ירק, צו דאס מיינט יעדע כבוש'דיגע זאך, די זעלבע זאך דשליק מאי, טאמער מען זאגט דשליק, נישט השלוק און אויך נישט שלוק נאר מיט א ד', אדער דצלי מאי, דמליח מאי, היכי משמע, וואס איז דאס משמע, איז כאילו ס'א היי, אדער כאילו ס'איז נישט קיין היי, תיבעי, זאגט די גמרא, ס'בלייבט שווער, און למעשה די ר"ן זאגט, היות די גמרא בלייבט מיט אן איבעיא דארף מען מחמיר זיין, און ווען איינער זאגט, דשליק, דצלי, דמליח, דכביש, אזעלכע סארט לשונות מיט א ד', זאגט מען אז די נדר איז חל, אויף אלע סארט מאכלים, נישט דווקא אויף די מאכל מיטן ה' הידיעה, זאגט די משנה ווייטער, טאמער איינער איז נודר מן הצלי מיט די ה' הידיעה, דעמאלטס אינו אסור אלא מן הצלי של בשר, הצלי מיינט געבראטענע פלייש, דברי רבי יהודה, אזוי זאגט רבי יהודה, אבער טאמער זאגט צלי שאני טועם אן די ה', דעמאלטס אסור בכל הצליים, טאר ער נישט עסן יעדע געבראטענע מאכל, די זעלבע זאך זאגט די משנה מן המליח, פון די געזאלצענע מיט די היי הידיעה, אינו אסור אלא מן המליח של דג, מיינט עס נארמאל געזאלצענע פיש. מליח שאני טועם, טאמער זאגט נישט מיט א היי, דעמאלטס אסור בכל המליחים, טאר ער נישט עסן יעדע געזאלצענע מאכל. זאגט די משנה ווייטער, דג, דגים, שאני טועם, טאמער א מענטש זאגט די געדאפלטע לשון דג, דגים, איז דג נארמאל מיינט א גרויסע פיש, דגים, דאס איז אסאך קליינע פישעלעך, און ממילא אסור בהם בין בגדולים בין בקטנים, טאר ער טאקע נישט עסן, נישט קיין גרויסע פיש. נישט קיין קליינע פיש, בין מליחים, בין תפלים, סיי געזאלצן, סיי נישט געזאלצן, בין חיים, בין מבושלים, סיי רוי, סיי געקאכט, ער טאר נישט עסן די אלע סארט פיש, ווייל דאס איז אלעס כולל אין דג דגים, אבער ומותר בטרית טרופה, טרית דאס איז אזא גרויסע סארט פיש, אין די ראשונים איז משמע אז דאס איז א טונא, טרופה מיינט אז ס'איז צומאלן, און אז ס'איז צומאלן, אז ס'איז דין צומאלן, מ'האט עס שטארק צומאלן און צושניטן, הייסט עס נישט א פיש, ווייל דג דגים מיינט א גאנצע פיש. טרית טרופה איז נישט קיין גאנצע פיש, ליגט עס נישט אין די נדר, און ממילא מעג מען דאס עסן, און די זעלבע זאך מ'מעג אויך עסן ובציר, ובמורייס, ציר, דאס איז די פעטנס וואס רינט אראפ פון די פיש, מ'מישט עס אויס מיט די געדערים פון די פיש, דאס הייסט אויך נישט א שטיק פיש, ממילא דאס מעג מען עסן, און מורייס, דאס איז סתם די פעטנס וואס קומט ארויס אין די פיש, דאס מעג מען אוודאי עסן. ווייטער זאגט די משנה, הנודר מן הצחנה, צחנה, דאס איז אזעלכע קליינע פישעלעך וואס איז אויסגעמישט מיט דעם צומאלענע פיש, אזוי ווי די טרית טרופה וואס מען האט פריערט געזען, און ממילא טאמער איינער מאכט אזא נדר נישט צו עסן קיין צחנה, איז אסור בטרית טרופה, טרית טרופה וועט ער טאקע נישט קענען עסן, ווייל טרית טרופה איז צומאלענע פיש, קליינע פיש, דאס ליגט אלץ אין צחנה, אבער ומותר בציר ובמורייס, ציר און מורייס מעג מען עסן, ווייל אין דעם ליגט נישט אויסגעמישט שטיקלעך פיש, ס'איז טאקע זאפט, אבער שטיקלעך פיש ליגט נישט אין דעם. די זעלבע זאך זאגט די משנה הנודר מטרית טרופה, טאמער איינער מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון טרית טרופה, איז אפילו טרית טרופה איז גאר שטארק צומאלן, אבער בכל זאת איז שטיקלעך פיש, און ממילא מותר בציר ובמורייס, ציר און מורייס וועט ער מעגן עסן, ווייל אין דעם ליגט נישט קיין שטיקלעך פיש. זאגט די הייליגע גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, דג שאני טועם טאמער א מענטש מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין נישט צו עסן קיין דג, איז אסור בגדולים, טאר ער נישט עסן גרויסע פיש, ווייל דג מיינט גרויסע, אבער ומותר בקטנים, קליינע פיש מעג ער עסן, ווייל א קליינע פישעלע הייסט נישט קיין דג, דגה שאני טועם, טאמער זאגט דגה, דעמאלס דגה איז פארקערט, דגה איז קליינע פיש, איז אסור בקטנים און מותר בגדולים. וואס איז טאמער איינער זאגט דג דגה שאני טועם ביידע, אסור בין בגדולים בין בקטנים, טאר ער נישט עסן נישט קיין גרויסע נישט קיין קליינע פיש. פרעגט די גמרא, אמר ליה רב פפא לאביי, ממאי דדג שאני טועם גדול הוא, ווי ווייסטו טאקע אז דג מיינט א גרויסע פיש, דכתיב דו לערנסט אוודאי ארויס אין א פסוק, כמעט איז נישט ממש א לימוד ס'איז א אסמכתא, אבער שטייט אין פסוק, וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, איז דער דג גדול וואס מ'זעט דא זעהן מיר דג איז א גרויסע פיש האט איינגעשלינגען יונה. פרעגט אבער רב פפא והכתיב שטייט שפעטער אין פסוק, א פסוק דערנאך, ויתפלל יונה לה' אלקיו ממעי הדגה, זעה מיר אז דער זעלבער פסוק רופט אן דער גרויסער פיש דגה, און וויאזוי זאגסטו אז דגה מיינט א קליינער פיש? ענטפערט די גמרא ענטפערט אביי, הא לא קשיא, דאס איז נישט קיין סתירה, ווייל דילמא פלטיה דג גדול ובלעיה דג קטן, קען זיין טאקע אז אנפאנג איז געקומען א גרויסער פיש און האט אריינגעשלינגען יונה, און דאס איז טאקע דער דג גדול וואס שטייט אין פסוק, אבער שפעטער דער דג גדול האט אים אויסגעשפיגן און א דג קטן האט אים איינגעשלינגען, איז דער קומענדיגער פסוק וואס שטייט ויתפלל יונה לה' אלקיו ממעי הדגה מיינט טאקע פון דעם קליינעם פיש. פרעגט אבער די גמרא, אלא אויב אזוי והדגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו שטייט ביי מכת דם אז די דגה איז געשטארבן, דא עסטו מיר אויך זאגן דגה מיינט דווקא קליינע פיש נישט גרויסע פיש? אלא נאר, ענטפערט טאקע אביי ביסט גערעכט, דגה משמע גדולים ומשמע קטנים, דגה קען מיינען ביידע אין דעם פסוק, אבער ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם האבן מיר שוין געזען ביי נדרים גייט נישט אן וואס שטייט אין פסוק נאר ס'גייט נאכן לשון בני אדם, און ביי מענטשן הייסט דג א גרויסע פיש און דגה א קליינע פיש. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין משנה הנודר מן הצחנה, אז טאמער איינער מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון צחנה, מעג ער עסן ציר ומורייס, און נאר די טרית טרופה טאר ער נישט עסן? פרעגט די גמרא אמר ליה רבינא לרב אשי, אמר הרי עלי ציחין מאי, וואס טאמער איינער זאגט נישט צחנה, ער זאגט ציחין, ווי די ר"ן איז מסביר, אז פארוואס הייסט צחנה צחנה, ווייל די צחנה שמעקט, ס'גייט ארויס א געמיינע שמעק פון דעם, און די שאלה איז ווען איינער זאגט ציחין, וואס איז משמע א לשון רבים פון צחנה, איז אפשר מיינט ער כולל צו זיין אין דעם יעדע זאך וואס שמעקט נישט גוט, וואס ליגט אין דעם אויכעט, ציר און מורייס, איז אפשר עט ער נישט טארן עסן ציר און מורייס, אדער אפשר ניין, אזוי ווי ביי צחנה מעג מען עסן ציר און מורייס מיינט דווקא שטיקלעך פיש, איז אזא זאך ציחין איז אויך דווקא שטיקלעך פיש, אבער ציר און מורייס מעג מען עסן, תיבעי, זאגט די גמרא עס בלייבט שווער. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, הנודר מן החלב, איינער וואס מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון קיין מילך, מותר בקום, מעג ער נהנה זיין פון קום, קום דאס איז די וואסער מען מאכט קעז פון מילך, בלייבט איבער אזא וואסער איז די די וואסער הייסט קום קום הייסט נישט קיין מילך ממילא פון די קום מעג ער נהנה זיין ורבי יוסי אוסר רבי יוסי קריגט זיך אויף דעם מ'עט זעהן די גמרא די טעם פון רבי יוסי אבער וואס טוט זיך פארקערט מן הקום איינער וואס מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון קום מותר בחלב עט ער יא מעגן טרינקען מילך און דא קריגט זיך נישט רבי יוסי איז משמע לכאורה טאקע אז דא איז אנדערש דא איז רבי יוסי אויך מודה אבער למעשה די ר"ן ברענגט א ברייתא וואס אין די ברייתא שטייט אז אויך ביי אזא ציור קריגט זיך רבי יוסי על כל פנים, זאגט די משנה ווייטער, אבא שאול אומר, הנודר מן הגבינה, איינער וואס מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון קעז, אסור בה בין מלוחה וטפלה, טאר נישט הנאה האבן נישט פון געזאלצענע קעז און נישט פון נישט געזאלצענע קעז, ווייל אפילו רוב קעז איז געזאלצן, אבער פון דעסט וועגן נישט געזאלצענע קעז הייסט אויך גבינה, ממילא טאר ער אינגאנצן קיין קעז נישט עסן. זאגט די משנה ווייטער, הנודר מן בשר, איינער וואס מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון קיין פלייש, מותר ברוטב, מעג ער נאכאלץ עסן די רוטב, די זאפט, די זאפט ס'טייטש מען קאכט דאך פלייש אין וואסער און די וואסער זאפט איין א טעם פון די פלייש דאס הייסט נישט פלייש דאס הייסט נישט בשר דאס מעג מען עסן און זעלבע זאך ביי קיפה קיפה דאס איז אזעלכע ברעקלעך דינע ברעקלעך פון פלייש וואס שווימט דארט אונטער ביים טאפ דאס הייסט אויך נישט בשר און ממילא דאס מעג מען אויך עסן ורבי יהודה אוסר רבי יהודה קריגט זיך רבי יהודה זאגט אז רוטב און קיפה היות וואס עס זאפט איין א טעם פון די פלייש טאר מען דאס אויך נישט עסן אמר רבי יהודה ברענגט רבי יהודה א ראיה צו זיין שיטה אז יעדע זאך וואס האט אין זיך א טעם פון פלייש טאר די איד נישט עסן, זאגט רבי יהודה א ראיה פון א מעשה, מעשה, ס'איז געווען א מעשה טאקע וואס א איד האט געמאכט אזא סארט נדר אז ער גייט נישט נהנה זיין פון קיין פלייש, איז מיר זעהן ס'קען זיין ס'איז געווען רבי יהודה אליינס וואס האט געמאכט די נדר, צו אנדערע, על כל פנים, ואסר עלינו ר' טרפון בביצים שנתבשלו עמו, פשט ס'איז געווען דארט פלייש וואס מ'האט געקאכט צוזאמען מיט אייער, און ר' טרפון האט גע'פסק'נט אז מ'טאר אפילו די אייער נישט עסן ווייל די אייער האט א טעם פון די פלייש, זאגט רבי יהודה זעהן מיר דא אז יעדע זאך וואס זאפט איין אין זיך א טעם פון די פלייש טאר מען נישט עסן, אמרו לו, האבן די חכמים, די תנא קמא, געענטפערט צו רבי יהודה כן הדבר, פשט, אוודאי די מעשה וואס דו פארציילסט איז ריכטיג, אבער ס'איז נאכאלץ נישט קיין ראיה צו דיין שיטה, פארוואס? ווייל אימתי ווייסט ווען די מעשה איז געשען ווייסט וואס איז געווען דארט ביי די מעשה ביי ר' טרפון, בזמן שיאמר בשר זה עלי, שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם אסור, פשט אזוי זאגן די חכמים, ס'איז דא א גרויסע חילוק, צווישן א מענטש וואס אסר'ט אויף זיך פלייש, סתם ער אסר'ט אלע פלייש אין די וועלט אויף זיך, צו א מענטש וואס זאגט אויף עפעס א שטיקל פלייש בשר זה אסור עלי אז דווקא די שטיקל זאל זיין אסור אויף מיר, זאגן די חכמים אזוי, ווען א מענטש אסר'ט אויף זיך פלייש, בשר, נישט קיין חילוק וועלכע, דעמאלטס דארף מען גיין הלוך אחר לשון בני אדם, וואס מיינט ביי מענטשן פלייש? פלייש מיינט פלייש, יעדע זאך וואס האט א טעם פון פלייש הייסט נישט בשר, און פאר דעם זאגן די חכמים, יעדע זאך וואס איז נישט די פלייש אליין מעג מען עסן, די רוטב די קיפה מעג מען עסן, דאס איז ווען א מענטש אסר'ט אויף זיך סתם כללות'דיג פלייש, בשר, וואס איז אבער טאמער א מענטש טייטלט אויף א שטיקל פלייש און ער זאגט בשר זה אסור עלי, דעמאלטס די שטיקל פלייש ווערט אויף אים ממש א חתיכה דאיסורא, ממש ווי א שטיקל נבילה, איז דא זאגן די חכמים זעמער אונז אויך מודה אז יעדע זאך וואס זאפט איין א טעם פון די פלייש איז אסור אזוי ווי די שטיקל פלייש אליין, איז דאס איז די חילוק צווישן די צוויי לשונות, קומט אויס למעשה אויב אזוי אז דאס איז קלאר דאס איז יעדער מודה אז טאמער א מענטש זאגט בשר זה אסור עלי ער טייטלט אויף ער טייטלט אויף א שטיקל פלייש און ער זאגט די פלייש איז אסור אויף מיר איז דעמאלטס יעדע זאך וואס זאפט אן א טעם פון די פלייש איז אויך אסור, יעצט וויאזוי ווייסט מען א זאך צו עס האט יא איינגעזאפט א טעם צו נישט איז דא די באקאנטע דין פון בטל בשישים אז טאמער איז דא זעכציק חלקים מער ווי די פלייש דעמאלטס איז די פלייש בטל און גארנישט האט נישט איינגעזאפט א טעם. טאמער אבער איז דא ווייניגער ווי זעכציק חלקים קעגן די פלייש, דעמאלטס געט די פלייש א טעם פאר אלע זאכן ארום דעם, און דעמאלטס וועט מען נישט טארן עסן פון די זאכן וואס מען האט געקאכט צוזאמען מיט די פלייש. יעצט, די ר"ן שטעלט זיך, און אנדערע ראשונים שטעלן זיך, אז לכאורה איז דא א באקאנטע כלל, אז דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, פשט אזוי, ווען איז געזאגט געווארן די דין פון ביטול בשישים? ביטול בשישים איז נאר ביי א זאך וואס איז אסור בתכלית האיסור, לאמיר זאגן א שטיקל נבילה, נבילה איז נישט דא א וועג אין די וועלט וואס מען קען מתיר זיין א שטיקל נבילה, איז טאקע ביי נבילה ווענדט זיך אלעס צו בטל בשישים צו נישט, פשט לאמיר זאגן א שטיקל נבילה פאלט אריין א טשולנט, איז טאמער ס' א ריזיגע גרויסע טשולנט און א קליינע שטיקל נבילה, איז דא זעכציק חלקים טשולנט קעגן די נבילה, דעמאלטס זאגט מען די טעם פון די נבילה איז בטל מען מעג עסן דעם טשולנט, טאמער אבער איז א גרויסע שטיקל נבילה מיט א קליינע טשולנט, נישט דא דא קיין זעכציק חלקים קעגן די נבילה, דעמאלטס זאגט מען אז די טעם איז נאך דא, אז די טעם איז נאך דא איז די נבילה נישט בטל, טאר מען נישט עסן די טשולנט, אבער ווייטער. דאס איז אלעס ביי נבילה, וואס טוט זיך אבער ביי א דבר שיש לו מתירין, ביי א זאך וואס איז יא דא געוויסע וועגן וואס מען קען דאס מתיר זיין צו עסן, איז ביי דעם האבן חזל קובע געווען, ס'איז א דרבנן'דיגע דין וואס חזל האבן קובע געווען, אז אפילו באלף אינו בטל, ס'ווערט קיינמאל נישט בטל, ממילא אפילו א ברעקל פון אזא סארט זאך, עט אריינפאלן אין א טשולנט, עט מען די גאנצע טשולנט נישט קענען עסן ווייל די ברעקל איז נישט בטל. אויב אזוי, פרעגן די ראשונים, א נדר איז דאך א דבר שיש לו מתירין, מען קען דאך מתיר נדר זיין, נישט נאר מען קען, ס'איז א מצוה צו מתיר נדר זיין. אויב אזוי, ווען א מענטש טייטלט אויף א שטיקל פלייש, און ער זאגט בשר זה עלי, פארוואס שטייט אין די משנה אז אלעס ווענדט זיך צו ס'איז בטל בשישים צו נישט, צו ס'גיבט אריין א טעם אין די מאכל צו נישט, וואס א נפקא מינה צו ס'גיבט אריין א טעם אין די מאכל? ס'דאך א דבר שיש לו מתירין, און א דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, זאל מען סתם אזוי נישט קענען עסן קיין שום זאך וואס איז געווען דא אין איין טאפ? און פארוואס שטייט ביי אונזער משנה נישט אזוי? איז די ראשונים ווילן ענטפערן, און די ר"ן בתוכם, אז די כלל פון דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, דאס איז דווקא ביי מין במינו, פשט טאמער צוויי מאכלים פון די זעלבע מין מישן זיך אויס, דעמאלט זאגט מען אז ביי דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, אבער ביי א מין בשאינו מינו, אזוי ווי ביי די ציור פון אונזער משנה, א שטיקל איי מיט פלייש האבן זיך אויסגעמישט, דא זאגן די ראשונים איז נישט דא די כלל פון דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, און דערפאר איז דא דא די דין פון ביטול בשישים, און פאר דעם שטייט טאקע ביי אונזער משנה אז אלעס ווענדט זיך צו ס'גייט אריין א טעם פון די פלייש אין די איי צו נישט, פשט, ס'ווענדט זיך וויפיל אייער איז דא געווען וויפיל פלייש, צו ס'בטל בשישים צו נישט, אזוי ווילן די ראשונים ענטפערן. נאר וואס, די רן צייכנט צו א קשיא א באקאנטע קשיא פון א ריף, אז ס'דא א קלארע ריף אין חולין, וואס אין די ריף איז משמע, אז אפילו ביים מין בשאינו מינו, איז אויך געזאגט געווארן דער כלל, אז דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל. איז טאקע דא ראשונים וואס ווילן זאגן אז די ריף. ריף איז אָפּגעפֿרעגט, זיי פֿרעגן אָפּ די גאַנצע ראיה פֿון די ריף. אָבער די ראַן איז נישט צופֿרידן פֿון דעם די ראַן וויל פֿאַרענטפֿערן די ריף. און ממילא פֿאַרענטפֿערט די ראַן די ריף אַזוי. און קודם וועלן מיר אויסרעדן בקצרה וואָס די ראַן זאָגט און נאָכדעם אַ ביסל מסביר זײַן. איז די ראַן ענטפֿערט אַז נישט יעדע דבר שיש לו מתירין איז גלײַך. פּשט ס'איז דאָ געוויסע סאָרט מאכלים וואָס ווערט גערופֿן דבר שיש לו מתירין ווײַל ס'איז דאָ אַ וועג וואָס מ'קען דאָס יעצט עסן. ס'איז דאָ געוויסע אופֿנים אז מ'עט עס יעצט עסן איז עס אסור און ס'איז דאָ געוויסע אופֿנים. וואס טאמער מ'עט עס יעצט עסן איז מותר, איז ביי אזא סארט דבר שיש לו מתירין זאגט די רן פון דעם רעדט די ריף, און ביי דעם זאגט טאקע די ריף נישט קיין חילוק צו ס'איז מין במינו צו מין בשאינו מינו דאס איז א דבר שיש לו מתירין און יעדע דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, פון דעם האט די ריף גערעדט. שפעטער זאגט די רן איז דא אונזערע מעשה דא ביי אונז אין נדרים א מענטש זאגט אויף א שטיקל פלייש בשר זה עלי איז טאקע ס'איז א דבר שיש לו מתירין מ'קען מתיר נדר זיין, אבער למעשה יעצט די רגע איז עס אסור, יעצט יא, מען קען גיין צו א חכם מתיר נדר זיין אבער יעצט איז אסור, נישטא קיין קיין געוויסע אופן וואס מען קען דאס יעצט עסן אן מתיר נדר זיין, איז דאס זאגט די רן דאס איז א שוואכערע סארט דבר שיש לו מתירין, און ביי דעם איז די ריף אויך מודה אז ס'דא א חילוק צווישן מין במינו און מין בשאינו מינו, אז דווקא ביי מין במינו דארט העט מען זאגן דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, אבער טאמער ס'איז מין בשאינו מינו אזוי ווי ביי די ציור פון אונזער משנה אז ס'האט זיך אויסגעמישט מיט אייער, דא איז דער ריף אויך מודה אז מען זאגט די דין פון ביטול בשישים מען זאגט נישט דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל. יעצט וואס איז באמת די סברה דא פון דעם תירוץ פון די רן? די פשט פון דעם איז אזוי, בעצם דארף מען קודם כל פארשטיין וואס איז די חילוק טאקע צווישן מין במינו און מין בשאינו מינו, איז באקאנט ס'דא א באקאנטע מחלוקת, צווישן רבי יהודה און די חכמים צו מין במינו בטל צו נישט, רבי יהודה האלט אז מין במינו אינו בטל, און חכמים האלטן מין במינו בטל, יעצט ווי האט זיך אנגעהויבן די מחלוקת? די מחלוקת האט זיך אנגעהויבן ווייל שטייט אין פסוק ביי די כהן גדול וואס האט געטון די עבודה יום כיפור ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב, די כהן גדול האט גענומען פון די דם הפר און פון די דם השעיר און ס'איז געווען אויסגעמישט, און פון דעם האט ער געלייגט אויף די פיר קרנות אין די מזבח. יעצט שטעלט זיך די קשיא, די דם הפר איז געווען סאך מער ווי די דם השעיר, איז לכאורה וואלט געדארפט זיין אז די דם הפר וואס איז סאך מער איז מבטל די דם השעיר, און פארוואס שטייט אין פסוק אז די כהן גדול האט גענומען פון די דם הפר און פון די דם הסוער? ס'איז מער נישטא קיין דם הסוער ס'איז בטל ומבוטל צום דם הפר, און ממילא היות ס'איז דא די קשיא זאגט טאקע רבי יהודה די תירוץ מוז זיין ווייל היות וואס ס'איז מין במינו ס'איז צוויי פון די זעלבע מין דאס איז בלוט און דאס איז בלוט, איז מין במינו אינו בטל, אזוי זאגט רבי יהודה, און ס'איז אויך דא א סברא דערין, ווייל ווען א זאך וויל מבטל זיין א צווייטע זאך, איז ווען ס'איז צוויי אנדערע סארט זאכן, איז שייך צו זאגן אז איינס איז מבטל די אנדערע, אבער ווען ס'איז די זעלבע זאך, איז אזוי ווי מ'זאגט א האלבע טשולנט האט זיך אויסגעמישט מיט א האלבע טשולנט, און די האלב האט מבטל געווען די האלב, אדער רוב, א ריזיגע טשולנט האט זיך אויסגעמישט מיט א קליינע, די גרויסע האט מבטל געווען די קליינע. ס'איז נישט אזוי, ס'איז געווארן יעצט איין גרויסע טשולנט, דאס זאגט רבי יהודה אויכעט, אז צוויי זאכן די זעלבע מין איז נישט פשט איינס איז מבטל די אנדערע, נאר ס'איז אלץ איין גרויסע זאך, איז ביי דעם איז נישט שייך קיין ביטול, דאס זאגט רבי יהודה דאס איז פשט אז שטייט אין פסוק מדם השעיר, די דם השעיר איז טאקע נישט בטל געווארן ווייל ס'איז מין במינו, חכמים קריגן זיך אויף רבי יהודה. חכמים האלטן אז אוודאי אין אמת'ן אריין מין במינו איז אויך בטל. איי פארוואס שטייט דארט מדם השעיר פארוואס איז די דם השעיר נישט בטל צום דם הפר? זאגן דארט די חכמים ווייל היות עס איז ביידע די זעלבע סארט בלוט ביידע איז בלוט פון קרבנות איז דא טאקע זאגט מען אז איינס איז נישט מבטל די אנדערע ווען עס איז צוויי פון די זעלבע סארט איז איינס נישט מבטל די אנדערע אבער מין ביי די חכמים שפילט נישט מין א ראלע עס קען זיין די זעלבע מין אבער ווילאנג עס איז אנדערע סארט איז איינס מבטל די אנדערע. יעצט אזוי, ווען סקומט צו איסור והיתר לאמיר זאגן אז אונז האמיר א שטיקל פלייש וואס האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע שטיקלעך פלייש, לאמיר זאגן א שטיקל נבילה האט זיך אויסגעמישט מיט טויזנט שטיקלעך כשר פלייש, איז לויט רבי יהודה, מין במינו אינו בטל, אלעס איז פלייש, די נבילה איז פלייש, די כשר פלייש איז פלייש, איז אז ס'איז מין במינו אינו שייך ביטול, חכמים וועלן זיך קריגן, חכמים האלטן אז דאס איז אסור און דאס איז מותר, ס'איז צוויי אנדערע סארט פלייש, די נבילה איז אסור, די כשר פלייש איז מותר, איז קוק נישט אויף וואס ס'איז געמאכט פון, אז דאס איז געמאכט פון פלייש און דאס איז געמאכט פון פלייש, חכמים זאגן קוק אויף די דין, דאס האט א דין איסור, דאס האט א דין היתר, די היתר איז זיך מתגבר אויפן איסור, ס'איז מבטל די איסור בתכלית הביטול טויזנט מאל מער, איז אוודאי זאגן די חכמים ס'איז בטל, דאס איז די יסוד פון די מחלוקת צווישן די חכמים און רבי יהודה, יעצט אזוי, אזוי ווי מ'שמועסט מיר דורך יעצט, לויט די חכמים טאמער מ'וויל מבטל זיין א שטיקל פלייש, און צוריק צו אונזער משל, לאמיר זאגן א שטיקל פלייש פאלט אריין אין טשולנט, איז כל עוד אז די פלייש איז אסור און די טשולנט איז מותר, דא זאגן די חכמים די פלייש ווערט בטל ומבוטל, ווילאנג ס'איז דא זעכציק מאל מער טשולנט ווי די פלייש, די פלייש איז בטל. אבער לאמיר אריינטראכטן א רגע, וואס איז טאמער די פלייש איז נישט אסור? די פלייש איז אויכעט מותר פונקט ווי די טשולנט, דא וועלן די חכמים זאגן, ביידע זענען מותר, אוודאי איז די טשולנט נישט מבטל די פלייש, ווייל ווי מען האט געשמועסט לויט די חכמים איז אלעס תלוי אינעם דין, איז טאמער ביידע האבן די זעלבע דין איז אוודאי איינס נישט מבטל די אנדערע, יעצט לאמיר טראכטן וואס איז טאמער די פלייש איז נישט אינגאנצן אסור און ס'איז נישט אינגאנצן מותר, ס'איז א דבר שיש לו מתירים, איז דא הייבט זיך אן קוואקלען, פון איין זייט קען מען עס אנקוקן ווי א איסור, עס איז טאקע טאמער ס'איז אן איסור ווערט עס בטל, אבער וואס ווייניגער איסור ס'איז וואס מער היתר ס'איז דא דא, וואס גרינגער ס'איז דאס מתיר צו זיין, אלץ ווייניגער ס'איז מסתבר צו זאגן אז דאס וועט בטל ווערן אינעם טשולנט, און ממילא מיט דעם איז דער רן מסביר דא די גאנצע זאך, זאגט דער רן אזוי, ביי אזא סארט מאכל וואס א דבר שיש לו מתירין, וואס ס'איז דא א געוויסע וועג וואס מ'קען דאס יעצט מתיר זיין, ס'איז דא געוויסע אופנים וואס מ'קען דאס יעצט עסן, דאס זאגט דער רן, דאס הייסט שוין כמעט א זאך וואס איז מותר, ס'איז טאקע אסור, אבער ס'דא געוויסע אופנים וואס ס'איז מותר, און ממילא ס'איז כמעט מותר, איז ביי דעם האבן חכמים געזאגט, דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, און פון דעם טאקע האט דער ריף גערעדט, נישט קיין חילוק צו ס'איז מין במינו, נישט קיין חילוק צו ס'איז מין בשאינו מינו, ס'איז דא נישט קיין חילוק, דאס איז א דבר שיש לו מתירין, ס'איז א זאך וואס ס'איז דא געוויסע אופנים וואס מ'קען עס יעצט עסן, ס'איז כמעט די זעלבע זאך ווי די טשולנט אליין, און ממילא ס'ווערט קיינמאל נישט בטל אפילו טויזנט חלקים קעגן דעם. אבער, זאגט דער רן, דאס איז נאר ביי אזא סארט דבר שיש לו מתירין וואס מ'קען עס יעצט מתיר זיין, וואס ס'איז דא געוויסע אופנים וואס מ'קען עס יעצט עסן. וואס טוט זיך אבער ביי נדרים? ביי א פלייש וואס מ'האט געמאכט א נדר אויף דעם נישט צו עסן, למעשה איז נישט דא קיין וועג וואס מ'קען דאס יעצט עסן, נישט דא קיין אופן וואס מ'קען עס יעצט עסן, מ'קען גיין צו א חכם, די חכם זאל עס מתיר זיין מען וועט עס באלד קענען עסן, אבער יעצט לעת עתה איז נישטא קיין שום אופן אין די וועלט וואס מען קען יעצט עסן דעם שטיקל פלייש, איז דאס איז נישט אזוי מותר'דיג, דאס איז יא מער נאנט צום איסור ווי צום היתר, ס'איז טאקע נישט אינגאנצן אסור, ס'איז א דבר שיש לו מתירין, אבער נישט אזוי שטארק ווי די פריערדיגע דבר שיש לו מתירין וואס דער ריף האט גערעדט פון דעם. ס'איז אביסל ווייניגער, און ממילא ביי דעם זאגט דער רן, ביי דעם זענען די חכמים אויך מודה, אונזער חכמים, וואס אונזער חכמים זאגן נארמאל אז ס'גייט זיי נישט אן מין במינו און מין בשאינו מינו, חכמים מאכן זיך נישט טאן, נארמאל זאגן די חכמים אפילו מין במינו איז בטל, דא זאגן די חכמים לאמיר שוין זען צו ס'איז מין במינו צו נישט, דא זאגן די חכמים אז היות וואס ס'איז א דבר שיש לו מתירין, פון איין זייט איז עס א שטיקל איסור, פון די אנדערע זייט איז א שטיקל היתר, איז דא זאגן די חכמים לאמיר זען צו ס'איז מין במינו צו נישט, טאמער ס'איז מין במינו, פשט ס'איז דא דא צוויי חסרונות, קודם כל ס'איז א דבר שיש לו מתירין ס'איז כמעט די זעלבע זאך ווי די טשולנט, צווייטנס ס'איז מין במינו ס'איז די זעלבע מין ווי די טשולנט, דא אוואדע זאגט מען דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, אבער טאמער ס'האט נאר איין חסרון ס'איז טאקע א דבר שיש לו מתירין, נישט קיין גאנצע דבר שיש לו מתירין, מ'דארף קודם גיין צו א חכם, אבער ס'האט נאר די איין חסרון דבר שיש לו מתירין אבער פון די צווייטע זייט, איז עס א מין בשאינו מינו, דא זאגט דער רן זענען די חכמים אויך מודה אז מען זאגט נישט דבר שיש לו מתירין אפילו באלף אינו בטל, נאר דא זענען די חכמים מודה אז מען זאגט די געהעריגע דין פון ביטול בשישים, און דערפאר האט רב טרפון ביי אונז אין די משנה גע'פסק'נט אז מען מעג עסן די איי וואס האט זיך אויסגעמישט דארט מיטן פלייש וואס די פלייש האט זיך אריינגעמישט דארט, ווייל אפילו טאקע ס'איז א דבר שיש לו מתירין, אבער פון די צווייטע זייט, ס'איז נישט א געהעריגע דבר שיש לו מתירין, ס'איז נאר אזא האלב געבאקן יש לו מתירין, און לייג צו צו דעם דער מין בשאינו מינו, איז דא ווענדט זיך אלעס צו בטל בשישים צו נישט, צו ס'איז נותן טעם צו נישט. זאגט די משנה יעצט ווייטער. הנודר מן היין, איינער וואס מאכט א נדר נישט טרינקען קיין וויין, מותר בתבשיל שיש בו טעם יין, מעג ער עסן א תבשיל וואס האט א טעם פון וויין, פארוואס? ווייל דאס איז כשיטת חכמים וואס מען האט פריערט געזען, ביי הנודר מן הבשר, אז מען מעג עסן די רויטב מיט די קיפה, דא אויך, מען מעג עסן א זאך וואס האט א טעם פון וויין, דאס איז דלא כשיטת רבי יהודה, אבער זאגט די משנה אמר קונם יין זה שאני טועם, ער ווייזט אויף א געוויסע וויין און ער זאגט די וויין, ונפל לתבשיל עס פאלט אריין א תבשיל און ס'איז דא א טעם יעצט אינעם תבשיל איז אם יש בו בנותן טעם הרי זה אסור, טאר מען נישט עסן פונעם תבשיל טאמער ס'האט א טעם פון וויין, אזוי ווי מען האט פריערט מסביר געווען די חילוק צווישן ווען א מענטש אסר'ט זיך פון אלע וויין אדער פון א געוויסע וויין, אזוי איז משמע די גירסא רוב ראשונים, און די רן איז משמע אביסל אנדערש אז די רן איז נישט גורס קונם יין זה שאני טועם, נאר די רן איז גורס קונם יין שאני טועם און די חילוק צווישן די ערשטע לשון און די צווייטע לשון איז אז ווען איינער איז נודר מן היין מעג ער עסן א תבשיל וואס האט א טעם יין, אבער ווען איינער זאגט קונם יין שאני טועם, שאני טועם איז משמע אפילו א זאך וואס האט א טעם פון וויין, איז ער וועט נישט טארן עסן א תבשיל וואס האט א טעם פון וויין.